ספר עמוס פרק ג', דאס איז פרשה י'. שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים, לאמור, הערטס אויס אידן, ווער זענען די אידן? די משפחה. משפחה מיינט פשוט א פאלק, א פאלק הייסט איינער וואס זענען אלעס אייניקלעך פון איין טאטע, פון אברהם, וואס האט געברענגט פון מצרים. אזוי זאג איך, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם. דאס איז לכאורה א המשך פון די פריערדיגע פרשה וואס אונז האבן געלערנט, אז דער נביא גייט אדורך די חטאים פון אלע פעלקער ארום און ארום, ביז ער קומט אן צו די אידן און ער רעדט פון אלע חטאים פון זיי, זאגט ער, העסטו פרעגן, וואס בין איך ביזי מיט ענק? איך בין נישט ביזי מיט זיי, תירוץ איז, רק אתכם ידעתי, ענק האב איך ארויסגענומען פון מצרים, דאס הייסט איך קען ענק, אז איך האב א קאנעקשאן מיט ענק, ידעתי מיינט מען מלשון אהבה אדער מלשון קאנעקשאן, חיבור. איז וויבאלד איך האב זיך א שייכות מיט ענק, גיי איך פוקד זיין ענקער אלע עבירות, איך וועל ענק נישט לאזן סתם טון עבירות, מה שאין כן אנדערע, אפשר איז נישט מיין ביזנעס, זאלן זיי טון וואס זיי טוען. יעצט גייט ער זאגן א נבואה, וואס גייט געשען צו די אידן? און בעצם עס גייט געשען דורך די גוים, פאר דעם איז אינטערעסאנט, מען דארף פארשטיין אז די גוים וואס קומען מעניש זיין די אידן, מען קעירט דא בעצם וועגן די אידן, וואס די גוים טוהן איז אן אייגענע חשבון, און ער קומט פאר דעם א הקדמה, א הקדמה איז לכאורה מען זאל נישט זאגן אז ער רעדט סתם ווערטער, מען זאל אים נעמען ערענסט, עס איז זייער א שיינע פאעם אזוי ווי זיין הקדמה, ער זאגט אזוי, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, הישאג אריה ביער וטרף אין לו,

ער זאגט אזוי, אסאך מאל מען זעט א זאך ס'איז אבוויעס אז ס'איז דא דארטן א צווייטע זאך, מ'דארף נישט מסביר זיין, אז מען זעט צוויי מענטשן גייען צוזאמען ווייסט מען אז מען האט זיך צוזאמגערעדט זיי גייען גיין צוזאמען, אז מען זעט ס'שרייט א לייב אין א וואלד ווייסט מען אז ער גייט כאפן איינעם, צו ער האט געכאפט עפעס איינער, אז ס'שטיי שרייט א כפיר, כפיר איז נאך א קליינע לייב, א גרויסע לייב שרייט צו שרייען ווייסט מען אז ער גייט כאפן אדער ער האט געכאפט, אז מען זעט ס'פאלט א פייגל אויף א פח א טרעפ פון א פייגל ווייסט מען אז ס'געווען דארט א טרעפ, אז מ'זעהט אז א טרעפ געט א כאפ, ס'גייט ארויף פון דער ערד, ס'איז עפעס א טרעפ וואס איז באהאלטן אין דער ערד, ווען דער פייגל שטעפט אויף עס געט עס אזא פארמאך צו, ווייסט מען אז ס'געווען דארט א מוקש, אז ס'האט געכאפט. אז ס'בלאזט א שופר, שופר פלעגט זיין אזויווי א אלארם, יא, אזוי ווי היינט איז דא א סיירען, אז ס'קומט א באמבע, א מיסל, פלעגט מען א סיירען, אז מ'הערט א סיירען ווייסט מען, די עולם גייט ציטערען, ס'דא א ריזען פארוואס, אז ס'דא שלעכטס אין א שטאט, ווייסט ווייסט מען אז דער אייבערשטער האט עס געטון, דאס איז אלץ אזוי ווי די מסקנא פון די גאנצע זאך און ער פירט אויס, כי לא יעשה אדוני אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, און ממילא אריה שאג מי לא יירא, אדוני אלהים דיבר מי לא ינבא. הייסט ער זאגט די כלל איז אזוי ווי עס איז דא א א שופר א יחזקאל רופט דאס א צופה וואס גייט פאר די שטאט ער זעט צו ס'קומט עפעס שונאים ס'קומט פון עפעס א צרה ממילא דרייט ער שופר דאס איז בעצם א נביא. די אייבערשטער האט א כלל אז ער זאגט פאר דעם פאר עס געשעהט עפעס זאגט ער עס פאר די נביא, און ס'איז אזוי ווי א לייב געבט א שריי, מען דערשרעקט זיך, זעהסט די אייבערשטער רעדט, דארפסטו, די נביא איז מי לא ינבא, אפשר מיינט קען זיין ינבא איז די התפעל פון נביא, ס'הייסט א נביא, איינער וואס הערט פון די נבואה איז דער וואס איז מי מי נביא, ער באקומט די נבואה, דארפסטו הערן, ווייל דאס איז דאך די דזשאב, אזוי ווי א לייב שרייט ווייסט אז עס גייט דא עפעס געשעהן, אז די נביא שרייט ווייסט אז עס גייט דא עפעס געשעהן.

אינעווייניג איז פיל מיט מהומות, פיל מיט רשעות, פיל מיט עוולות, עשוקים, פיל מיט מענטשן וואס מען האט זיי בא'עוול'ט, און זיי ווייסן נישט, די מנהיגים פון שומרון ווייסן נישט עשות נכוחה, זיי ווייסן נישט זיך פירן גלייך, ריכטיג, און זיי, דאס זאגט דער אייבערשטער, זיי נעמען צאם חמס ושוד, זיי האבן ארמנות, זיי האבן פאלאצן, וואס איז פיל מיט זייערע פאלאצן, כאילו זייערע אוצרות זענען פיל מיט וואס? חמס ושוד, מיט רויב. לכן, כה אמר אדני אלהים, וואס גייט וואס גייט געשען וועגן דעם, צר וסביב הארץ, כ'נעם א צרה, מאכט זיך ווי א מצור ארום די לאנד, והוריד ממך עזך ונבזו ארמנותיך, מ'וועט אראפנעמען פון ענק ענקער שטארקייט, מ'וועט מבזה זיין, דאס הייסט בוז זיין, יא, כאפן, רויבן, דיינע פאלאצן. כה אמר אדני, עס מיינען עס עפעס באהאלטן ס'עט עפעס געראטעוועט ווערן פון דעם, אזוי זאגט דער אייבערשטער, כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעים או בדל אוזן, די סדר איז ווען ס'קומט א טורף יא, די גאנצע זאך הייבט זיך אן מיט א משל פון א ארי, אז ס'קומט א לייב און ער כאפט א שעפעסלע פון די סטאדע, איז דער רועה ער קען נישט האט נישט קיין שום טשאנס צו ראטעווען די גאנצע שעפעסלע, ס'נישטא אזא זאך, אבער די סדר איז געווען ער טרייט צו ראטעווען עפעס א. א שטיקל אויער, עפעס צוויי פיס, עפעס ממש עפעס, וואס איז די פוינט פון דעם? אז אזוי ווי אונז זעען אין פרשת משפטים, אם טרף יטרף יביאהו עד, הטרפה לא ישלם, דאס הייסט אויב ער ברענגט א שטיקל, קען ער ווייזן איך האב עס נישט גע'גנב'עט, ער קען פראוון פאר די בעל הבית אז ס'איז געווען א פארצוקט, ממילא איז א שומר שכר, איז ער אבער פטור פון אזא סארט זאך. איז אזוי זאגט ער, ס'הייסט כן ינצלו בני ישראל היושבים בשומרון בפאת מטה ובדמשק ערש, אזוי די אידן וואס וואוינען אין שומרון גייען נישט קענען ראטעווען זיך אינגאנצן פון די גוים, אפשר א קליינע פאת מטה עפעס א עק פון א בעט, אדער אין דמשק ערש עפעס א שטיקל בעט, נישט קלאר וואס די לשונות דא זענען, רש"י זאגט פארשידענע נמשלים, אנדערע מפרשים אז די ווארט איז זיי גייען אביסל ראטעווען, למעשה אזוי איז געווען, א חלק אידן, ממש אפאר אידן זענען אנטלאפן, צו סאמהאו זיך געראטעוועט באיזשהו זמן. שמעו והעידו בבית יעקב, נאום אדני אלהים צבא, אלהי הצבאות, הערטס אויס, בית יעקב. כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו, ווען איך וועל זיך דערמאנען, פקדי מיינט ווען איך גיי טון, איך גיי עקטן אויף דאס וואס פשעי ישראל זענען, ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ. איך גיי פוקד זיין, איך גיי זיך אויף מתעורר זיין צו צו נוקם זיין אויף די מזבחות אין בית אל, און ס'גייט אפגעהאקט ווערן די הערנער פון די מזבח זאלן פאלן אויף דער ערד, והכיתי בית החורף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאום אדני, כ'על אפהאק שלאגן די בית החורף, ס'זענען רייכע מענטשן דארט אזוי ווי די נביא כסדר קאמפלעינט דא וועגן די עשירות די לוקסוס וואס איז נישט געווען בארעכטיגט פון די אנשי שומרון. אז זיי האבן געהאט א איין הויז פאר די ווינטער איין הויז פאר די זומער זאגט די אייבערשטער איך האלט עס ביידע פארלירן די בית החורף די בית הקיץ נישט קיין חילוק שיינע הייזער געמאכט פון שן פון אייווערי אויך וועט פארלוירן ווערן גרויסע אסאך הייזער אלעס וועט פארלוירן ווערן דאס זאגט דער אייבערשטער.